אזוי אויך ביי די מיידלעך לייגט מען אריין א שטארקן דגוש אויף צניעות, אויף למידה, אויף הלכות וואס איז נוגע פאר זיי, ווי דער רבי זכותו יגן עלינו איז מרחיב אין ויואל משה מאמר לשון קודש.

ווען מיר קומען זיך צוזאם דא ליום ההצלה פונעם רבי'ן זכותו יגן עלינו, די הצלה וואס איז געווען די הצלה פונעם גאנצן דור נאך דעם גרויסן שרעקליכן חורבן וואס איז ניצול געווארן אינאיינעם מיט די רעבע'ס הצלה, מיר שטייען מיר דא היינט שוין באלד זיבעציג יאהר נאכדעם דער רבי איז באפרייט געווארן. שוין די דריטע דור תלמידים וואס ווערן נתחנך שוין דא אין אמעריקע אין רבי'נס הייליגע מוסדות, ס'א בחינה ווי די גמרא זאגט אז ס'דא א חזקה כל שהוא ובנו ובן בנו מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלה. מ'זעהט די עבודה וואס דער רבי האט אוועקגעשטעלט פון לעבדה ולשמרה, וואס האט אויפגעשטעלט אזעלכע הייליגע מוסדות, אין אמעריקע וואו עס איז געווען א בור ריק, אין בו מים, אין בו מים נישט קיין תורה, אבל נחשים ועקרבים יש בו. די אדמת אמעריקע וואס האט מטמא געווען ביי אלע, ס'איז כמעט נישט געווען א מציאות אז מען זאל קענען מחנך זיין קינדער אזוי ווי אמאל אין די אלטע היים, ביז דער רבי זכותו יגן עלינו האט מיט זיין מסירות נפש און מיט זיין קדושה אויפגעשטעלט די קהילה, די מוסדות הקדושים. די תלמוד תורה, תורה ויראה פאר די יונגלעך, די בית רחל פאר די מיידלעך, די ישיבה, אוועקגעשטעלט א מוסד אזוי ווי עס איז געווען אמאל די אלטער היים, האט נישט געגלייבט אז עס איז מעגליך אין אמעריקע צו קענען אויפשטעלן אזעלכע דורות, דער רבי האט זיך מוסר נפש געווען אויף די שמירה, ער האט אויפגעשטעלט אויך די שטובער ווי אין דער היים. מיט אלע טריפ'ענע צייטונגען, טעלעוויזשן, ראדיא, אוועקגעשטעלט שמירות וויאזוי מען דארף אויסזעהן, די לבושי נשים, די צניעות וויאזוי מען דארף אוועקשטעלן אידישע שטובער, אוועקגעשטעלט א שמירה כשרות זאל זיין בתכלית ההידור, א שחיטה, די מקוואות זאלן זיין מיט די גרעסטע הידורים.

א קאמפיוטער, היינט איז די נסיון אסאך שטערקער מיט א קליינע טעלעפאן און מען קען מער זיין מחובר צו אלע נחשים ועקרבים, די. מען נעמט פון זיך אראפ די פני השכינה צלם אלקים, די אלע גרופעס פון ליצנות, ניבול פה, לשון הרע, רכילות, מען פילט זיך אן דעם קאפ מיט גויאישקייט מיט אלע הבלים. מען הערט ליינט זיך אן מיט מינות און כפירה רחמנא ליצלן, מען קילט, מען נעמט פון זיך אראפ, מען איז מקרר יעדע דבר שבקדושה, מען דארף האבן א מורא'דיגע שמירה אז מען זאל קענען יעדן טאג עקסטער דורכגיין, ליידער ליידער זייער אסאך האבן ערשט געכאפט דעם חומר הענין ווען מען האט שוין געזען די תוצאות דערפון, זען איידעלע אינגעלייט, וואוילע בחורים. סע נאָך אַנדער. נאָר אַרײַנגעגאַנגען אין די טומאה דורך די אַלע טמאנע כּלים. מע האָט אַװעקגעשטעלט דעם װעד משמרת, זאָל צוהעלפֿן פֿאַר ייִדן, װאָס מע מוז צוקומען לצורך פּרנסה, מע דאַרף אי-מעיל, אינטערנעט, מע האָט משקיע געװען אַ זײער אַ סך צײַט און אַ געװאַלד געלט צו קענען אָנקומען אַװעקשטעלן אַ ריכטיקע פֿילטער, װאָס זאָל קענען זײַן. גוט און אויסגעהאלטן פאר חברים אין אונזער קהילה תלמידים פונעם רבי'ן זכותו יגן עלינו. מען האט געמאכט דעם משומר פילטער פאר אלע סארטן קאמפיוטערס און אויכעט מען האט יעצט מוסיף מינע טעלעפאנען וואס איז דא. ס'איז נישט געווען גרינג ס'איז געווען א געוואלדיגע שווערע ארבעט מ'האט אריינגעלייגט כוחות דמים תרתי משמע. אבער בחסדי השם האט מען מצליח געווען אהערשטעלן א פילטער פון אלע מינע סארטן טעלעפאונס, אייפאונס, ענדרוידס, ווייס איך, בלעקבערי, אלע אלע אלע זשאנערס זענען דא פון כמעט אויף אלע מינע פון די אלע טעלעפאונס איז ס'איז נישט מעגליך איינער זאל זאגן ער קען נישט האבן קיין פילטער, ס'איז נישטא אזא מין זאך ווערסעס מין. ס'איז דא א מחלה וואס רופט זיך נייעס.

אז זי האט צוריקגעהאלטן מענטשן וואס וואלטן יא ארויף געשטעלט א פילטער און אט דערווייל זענען אזוי צוגעבינדן אז זיי קענען זיך נישט אפשיידן דערפון ווילן זיי נישט מסכים זיין ווי מען זאגט תפסת מרובה לא תפסת דער אמת איז אבער די אלע נייעס קוועלער אפילו די אידישע זענען פול מיט תערובות טוב ורע ס'דא אסאך ניבול פה ליצנות. ציונות, כפירה, השקפה פון השכלה, לצנות פון כל דבר הקדוש. ס'איז נישט מעגליך צו בלייבן מיט די אמת'דיגע תמימות מיט ריינע השקפה אויב מ'איז צוגעבינדן צו איינע פון די אלע נייעס קוועלער. די נחשים ועקרבים וואס ליגט באהאלטן

עלעקטעד דיסטריקט אטוירני קען טאמפסאן הו אר היער וויט אס טו שעיר דיס וואנדערפול עווענט. סאטמאר רבי, גרעיט גרענד ראביי דזשאעל טייטלבאום פראם די בערגן בעלזן קאנצענטרעישאן קעמפ אין ניינטין פארטי פאר. דיס דעיט אין היסטארי.